ברוך השם, מסכת קידושין, דף נ ב, עמוד ב, די משנה, זאגט די משנה, המקדש בחלקו, א כהן האט באקומען א חלק, האט ער מקדש געווען מיט דעם חלק, א כהן נאכדעם ווען ער האט זיך צוטיילט מיט די כהנים און ער האט באקומען זיין חלק, איז ער מיט דעם מקדש א פרוי, בין קדשי קדשים צו דאס איז קדשי קדשים, בין קדשים קלים צו דאס איז קדשים קלים, קדשים קלים קען מען עסן גאנץ ירושלים, קדשי קדשים קען מען נאר עסן אינעווייניג אין דער עזרה, איז דער דין אינה מקודשת, זי איז נישט מקודש, פארוואס? ווייל עס איז נישט זיין זאך, עס איז נישט זיין געלט, ער מעג עס עסן, אבער ס'איז משולחן גבוה קא זכו. די תוספות פרעגט דא א שטארקע קשיא. האט מען געלערנט ווען איינער איז מקדש א פרוי על מנת שאדבר עליך לשלטון, זי דארף עפעס האבן א טובה ביי דעם גאווערמענט, ער גיבט איר גארנישט נישט פאר די קידושין, נאר ער וועט זיך ער וועט די פראטעקשאן, און מיט דער פראטעקשאן, און ער רעדט טאקע פאר איר, ווערט זי מקודש. פארוואס? ווייל זי האט הנאה. דא לאמיר זאגן אז ס'איז קדשים קלים, זי קען דאס אויפעסן, זי איז הונגעריג, האט זי דאך אויכעט הנאה. וואס איז דאס ערגער ווי המקדש על מנת שאדבר עליך לשלטון? כאטש ער גיט גארנישט ניט, נאר הנאה זאל טאקע זיין ס'איז נישט זיין זאך, אבער הנאה האט ער. די תוספות זאגט אזוי, דארטן נאר כדי ער זאל אויסנוצן די פראטעקשאן קען ער דאך פארלאנגען זי האט מען זאל פאר דעם באצאלן קומט אויס אז זי האט בה איז גלייך ווי ער האט איר געגעבן א פרוטה אבער דא אויף דאס אויף ער קען גארנישט נישט ווען מען זאגט ער זאל פארקויפן די קדשי קדשים ס'נישט זיין זאך דאס איז דער דין בקוד בקודש ביי מעשר שני, ער האט מקדש געווען א פרוי מיט מעשר שני, בין שוגג צו ער האט געוויסט ס'איז מעשר שני, נישט געוויסט, בין מזיד האט געוויסט ס'איז מעשר שני, לא קידש ווערט זי נישט מקודש דברי ר' מאיר אזוי לערנט ר' מאיר, ווייל ר' מאיר לערנט מעשר שני ממון גבוה, ס'באלאנגט צום אייבערשטן, נאר מען גיט דעם מענטש די רעכט איך זאל עסן. דאס לשון משולחן גבוה קא זכו איז מען געבן א משל, איך קום אריין צו איינעם אין גאסט, שטעלט ער אוועק אויפן טיש פרוכטן איך זאל עסן, איך קען עסן די פרוכטן יא האט ער אויף דעם אוועקגעשטעלט, אבער איך קען דאס גיין נעמען פארקויפן, איך בין עפעס א בעלבאס אויף דעם, איז די זעלבע זאך מעשר שני, דער בעלבאס קען עס עסן אלעס, אבער עס איז נישט זיין זאך, ער איז א גאסט, און איך בין שכן געוואויר. רבי יהודה אומר, רבי יהודה לערנט אז מעשר שני איז ממונו, איז דאך זאגט ער בשוגג אז מען האט נישט געוויסט ס'איז מעשר שני לא קידש, במזיד קידש, במזיד קידש, במזיד קידש, במעשר שני, בשוגג, במזיד קידש איז זייער גוט. ווייל רבי יהודה לערנט אז מעשר שני איז ממון בעלים, אויב אזוי איז דאך זיינס א זאך, נאר אויב בשוגג, בשוגג אז מ'האט נישט געוואוסט ס'איז מעשר שני, פארוואס לא קידש, ס'איז דאך ממון בעלים, איז די גמרא זאגט ווייטער, ווייל די מ'קען דאך נישט דא עסן די מעשר שני, מ'דארף עס ארויף טראגן אין ירושלים, אז די פרוי זאל געווען וויסן אז ס'איז מעשר שני וואלט עס נישט געווען גענומען. יעצט ובהקדש, איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט א זאך וואס איז הייליג, ס'איז באלאנגט צו בדק הבית, במזיד אז זיי ווייסן אז ס'איז הקדש, קידש, איז די קידושין קידושין, בשוגג לא קידש, דברי ר' מאיר, ר' יהודה אומר, ר' יהודה זאגט פארקערט, בשוגג קידש, במזיד לא קידש, די גמרא וועט ווייטער זאגן די סברא פון מחלוקת רש"י איינער איז מקדש א פרוי בחלקו שחלק עם אחיו הכהנים וואס האט זיך געטיילט מיט די ברידער די כהנים במעשר שני זאגט רבי מאיר סיי שוגג סיי מזיד איז זי נישט מקודש דקסבר רבי מאיר רבי מאיר לערנט מעשר ממון גבוה איז באלאנגט צום אייבערשטן ס'איז נישט זיין זאך רבי יהודה אומר במזיד קידש דמעשר ממון הדיוט בשוגג לא קידש בגמרא מפרש לה, אויב ווידער ער לערנט אז ס'ממון הדיוט דארף דאך ווען, וואס איז דער טעם בשוגג לא קידש? ובהקדש איז די סברא א פארקערטע פון ר' מאיר'ן מיט ר' יודען, וטעמייהו מפרש בגמרא. גמרא, זאגט די גמרא, אין דער משנה שטייט אז קדשים קלים, ער האט מקדש געווען א פרוי מיט קדשים קלים, איז זי נישט מקודש, הייסט דאס אז קדשים קלים באלאנגט נישט צו דעם מענטש, נאר דאס באלאנגט צום אייבערשטן. נימא, וועלן מיר זאגן מתניתין די משנה דלא כרבי יוסי הגלילי, נישט ווי רבי יוסי הגלילי. אין די פריערדיגע סדרא האבן מיר געלערנט אין די סדרא נאך שביעי אז איינער לייקנט זיין חבר א זאך, ער איז אים שולדיג א הלוואה, צו שכר שכיר, צו א פקדון, ער זאגט איך בין נישט שולדיג, און ער שווערט פאלש, נאכהער וויל ער טון תשובה, דארף ער באצאלן קרן, און א חומש, און אויך דארף ער ברענגען אשם גזילות. ווי וועט זיין ווען איינער האט באגאזלט הקדש, גייט נישט אן דער דין, ווייל ס'איז דא א דין אין נשבעין על ההקדש, און אויב ס'איז נישט דא קיין חיוב שבועה, איינער האט געשוואוירן נאכער איז ער מודה ער האט פאלש געשוואוירן, דארף ער נישט ברענגען קיין אשם גזילות, ווייל אין פסוק שטייט דארט וככש בעמיתו, ער לייקנט א זאך וואס באלאנגט צו זיין חבר, אבער הקדש איז נישט זיין חבר, שטייט דתניא, האבן מיר געלערנט, שטייט דאך דערמאנט אין דער פרשה פון אשם גזילות, ווערט דאך דערמאנט ומעלה מעל בהשם, לרבות גייט עס מיר מרבה זיין קדשים קלים שהם ממונו דברי רבי יוסי הגלילי, אז קדשים קלים איז מען יא מחויב א קרבן שבועה, כאטש בהקדש שווערט מען נישט, אבער דא בין איך מרבה ומעלה מעל בהשם אפילו א זאך וואס איז הייליג, ווערט דאס אויך אנגערופן וכחש בעמיתו. אויב ווידער אז איך זאג דאס הייסט כחש בעמיתו, הייסט דאך אז קדשים קלים באלאנגען צו דעם באלבאס, און ביי אונז אין די משנה שטייט אז מ'איז מקדש א פרוי מיט קדשים קלים, איז זי נישט מקודש, עמער זאגן אז דאס איז נישט ווי רבי יוסי הגלילי. זאגט די גמרא ס'איז נישט קיין ראיה, אפילו תימא רבי יוסי הגלילי די משנה קען גיין ווי רבי יוסי הגלילי כי קאמר רבי יוסי הגלילי ווען זאגט רבי יוסי הגלילי אז ס'איז ממון בעלים מחיים איינער האט א שלמים זאגן מיר ווען די שלמים איידער מ'איז עס מקריב און ס'לעבט נאך איז עס ממון בעלים און איינער האט עס געגנבעט ביי אים און ער שווערט פאלש בין איך מרבה ער דארף ברענגען אשם גזילות אבל לאחר שחיטה, נאכדעם ווען מ'האט שוין געשאכטן פאר א קרבן, לא, דעמאלט זאגט נישט רבי יוסי הגלילי אז ס'איז זיין געלט, מאי טעמא, כי קא זכו, ווען זענען זוכה סיי די כהנים אין זייער חזה ושוק, סיי די בעלים זענען זוכה אין בשר, משולחן גבוה קא זכו נאכדעם מ'איז מקריב די אימורים און זריקת דם איז דאס מאכט עס משולחן גבוה סווערט אויס זיין זאך דייקא נמי א ראיה צו ברענגען אז די משנה רעדט זיך מיט קדשים קלים אז סאיז שוין געוועזן לאחר שחיטה דקתני שטייט המקדש בחלקו. ווען איז דאס בחלקו? חלקו ווערט דאך עס אנגערופן נאכדעם ווען מ'האט עס שוין צעטיילט בין קדשי קדשים בין קדשים קלים לא קידש, עס שטייט נישט דערמאנט אין דער משנה המקדש בקדשים קלים, ווייל אויב ווען מ'איז מקדש מיט קדשים קלים ווען זיי לעבן וועט זי זיין מקודש, ווייל לויט רבי יוסי הגלילי זאגט מען דאך אז ס'איז ממונו, נאר דא רעדט מען לאחר שחיטה, שמע מינה אז אזוי א ראיה. תנו רבנן, האבן די רבנן געלערנט, לאחר פטירתו של רבי מאיר, ווען רבי מאיר איז נפטר געווארן, אמר להן רבי יהודה לתלמידיו, האט רבי יהודה געזאגט צו זיינע תלמידים, אל יכנסו תלמידי רבי מאיר לכאן, זאל דא נישט אריינקומען די תלמידים פון רבי מאיר'ן, מפני שקנטרנים הם, זיי זענען אזעלכע וואס ווילן נאר דערצערנען, ולא ללמוד תורה הם באים, זיי קומען נישט לערנען קיין תורה, אלא לקפחני בהלכות הם באים, קפח איז א לשון אונטערהאקן, ווי ס'איז דא עס לשון לקפח את שוקיו, אונטערהאקן די פיס, זאגט ער זיי ווילן אונז מיט הלכות אונטערהאקן, זיי ווילן אונז אפפרעגן. די תלמידים פון ר' מאיר'ן האבן דאך געהאט דעם דרך הלימוד פון זייער רבין, די גמרא זאגט דאך אז ר' מאיר האט געהאט א תלמיד, וואס ער האט געקאנט מטהר זיין א שרץ בק"ן טעמים, מיט הונדערט פופציג טעמים, זאגט רבי יהודה מ'זאל זיי דא נישט אריין לאזן, זיי ווילן נאר ווי מ'זאגט אונז אפפרעגן, מאכן פראבלעם. דחק סומכוס ונכנס, סומכוס האט זיך אריינגעשטופט, מ'זאל נישט באמערקן ר' מאיר'ס א תלמיד. נו, מען האט געלערנט אין בית מדרש, אמר להם האט סומכוס געזאגט, כך שנה לי רב מאיר, אזוי האט צו מיר געלערנט מיין רבי רב מאיר, המקדש בחלקו, אז איינער איז מקדש מיט זיין חלק וואס ער האט באקומען פון קרבן, בין קדשי קדשים בין קדשים קלים לא קידש, איז די פרוי נישט מקודש, כעס רב יהודה עליהם, רב יהודה איז געווארן אין כעס, רבי יהודה האלט אז יא קידש, זאגט ער, אמר להם רבי יהודה האט געזאגט צו זיי, לא כך אמרתי לכם, האב איך דען אייך נישט אזוי געזאגט, אל יכנסו ס'זאל נישט אריין גיין מתלמידי רבי מאיר לכאן, מפני שקנטרנים הם, זיי ווילן נאר מאכן מיר דערצערנען, ולא ללמוד תורה הם באים, זיי קומען נישט לערנען קיין תורה, אלא לקפחני בהלכות הם באים, זיי קומען מיר אונטערהאקן מיט הלכות וכי אישה בעזרה מנין, ווי קומט אריין א אישה אין דער עזרה? ס'איז דאך געוועזן א פלאץ וואס האט געהייסן עזרת נשים, נאר עזרת נשים דאס איז שוין געווען אויסער דער עזרה, די עזרה האט געהאט איהר שטח, די לענג איז געווען הונדערט זיבן און אַכציק אמות, און די עזרת נשים, דאס איז געווען אינדרויסן. איז רש י לערנט פשט, וכי אישה בעזרה מנין, ווייל פרויען טארן דארטן נישט אריינגיין. און רש י זאגט מען האט געלערנט בפרק קמא דמסכת כלים, די מאירי ברענגט אראפ די רש י און ער זאגט אביסעל אנדערש, ער זאגט ער ברענגט עס רש י ער זאגט נישט בפירוש רש י, ווייל א מחוסר כפרה טאר נישט אריין גיין אין די עזרה, כאטש ער קען שוין עסן תרומה, איז א אישה טאר אוודאי נישט אריין גיין, אבער תוספות פרעגט אויף דעם, תוספות זאגט א פרוי, קודם כל אין מסכת כלים שטייט נישט א פרוי זאל נישט טארן אריינקומען, און תוספות פרעגט, אין אמת'ן א ישראל טאר אויך נישט אריינגיין נאר בשעת צרכיהם, לגבי סמיכה צו שחיטה צו תנופה, און און דעמאלט ווען די נשים דארפן אריינגיין, למשל א סוטה א נזירה וואס זיי דארפן מאכן תנופה, מעגן זיי דאך אויך אריינגיין, ובפרט ס'שטייט אז שחיטה כשרה בנשים, נו וואס איז דער פשט אין גמרא? וכי אישה בעזרה מנין מעגן מעג זי אריין גיין נאר ס'איז נישט דער סדר אז זי זאל דארט אריין גיין אז זי זאל ווערן מקודש און דאס איז א מילתא דלא שכיחא און פון אזא זאך רעדט מען נישט פון דעם. אמר רב יוסי האט רב יוסי געזאגט יאמרו מ'וועט זאגן מאיר שכב ר' מאיר איז געשטארבן. יהודה כעס. יהודה איז אין כעס. יוסי שתק און איך יוסי שווייג. דברי תורה מה תהא עליה? פון דיע פאלעמיק וועט גארנישט נישט ארויסקומען קיין דברי תורה. וכי אין אדם עשוי לקבל קידושין לבתו בעזרה, קען נישט אמאל זיין אז דער טאטע נעמט קידושין פאר זיין טאכטער אין דער עזרה, זי מוז נישט דארטן זיין. א טאכטער א קטנה אדער א נערה, און דער טאטע נעמט פאר איר קידושין. ואין אישה עשויה לעשות לה שליח, א אישה א גדולה קען נישט מאכן קיין שליח לקבל קידושיה בעזרה, ער זאל נעמען די קידושין אין דער עזרה, ועוד דחקה ונכנסה מאי. זי איז דחקה ונכנסה ס'קאן דאך אמאל פאסירען זי איז אריינגעקומען, איז פון דעם ברענגט מען א ראיה אז א פרוי מעג יא אריין גיין, ווייל אויב כ'זאל זאגען א פרוי טאר נישט אריין גיין אין דער עזרה האט געדארפען שטיין עברה ונכנסה מאי אז זי האט עובר געווען זי איז אריינגעגאנגען

ביידע לערנען אפ פון איין פסוק, סיי רבי יהודה וואס ער זאגט מקודשת, און רבי יוסי אינו מקודשת, ביידע לערנען עס פון איין פסוק, אין פסוק שטייט וזה יהיה לך, דאס זאל זיין צו דיר, מקודש הקדושים מן האש, רבי יהודה סבר, רבי יהודה האלט, שטייט וזה יהיה לך, מיינט מען לך ולכל צרכיך, דו מעגסט מיט אים אלעס טון, דו מעגסט מיט אים מקדש זיין א אשה אויכעט. דעריבער לערנט ער, רבי יהודה, אז המקדש בחלקו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים מקודשת. ורבי יוסי סבר, רבי יוסי האלט, כאש, אין פסוק שטייט דאך מקודש הקדשים מן האש, גלייך איך צו דעם חלק פון אהרן'ען צו דעם אור וואס מ'איז מקריב אויפן מזבח, מה אש לאכילה, אויפן מזבח איז דאך נאר לאכילה, דער מזבח טוט עס פאר פארברענען עסן, אף הוא נמי, דאס וואס דער כהן איז זוכה, איז ער אויך נאר זוכה לאכילה, אבער גיין מקדש זיין מיט דעם א פרוי קען ער נישט. אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, נמנו. אז ס'האט געווען א שאלה אין בית מדרש, ס'איז געווען א מחלוקת וויאזוי האט מען גע'פסק'נט, איז עמדו למנין, מ'האט געזען וואס דער רוב זאגט, די תורה זאגט דאך אחרי רבים להטות, און נמנו וגמרו, מ'האט באשלאסן, המקדש בחלקו בין קדשי קדשים, בין קדשים קלים, לא קידש, דאס הייסט אז רבי יהודה האט. חרטה געהאט, און אבער נאכדעם איז געשטאנען למנין, האט ער אויך געזאגט אז לא קידש. ורב אמר, און רב זאגט, עדיין היא מחלוקת, מ'האט זיך נישט געשטעלט צום מנין, ממילא האט רבי יהודה ניט געהאט חרטה. אמר אביי, האט אביי געזאגט, כוותיה דרבי יוחנן מסתברא, דער שכל זאגט אזוי ווי רבי יוחנן אז רבי יהודה האט געהאט חרטה, און רבי יהודה האלט אויכעט אז אינו מקודשת. דתניא מיר האבן געלערנט מנין פון וואנען ווייס איך שאין חולקין מנחות כנגד זבחים? פון וואנען ווייס איך אז א כהן קען נישט זאגן די מנחה איז ווערט כך וכך, איך וועל נעמען דיין חלק פון וואס דו דארפסט באלאנגט צו דיר פון דער מנחה וועל איך נעמען, און אנשטאט דעם וועסטו נעמען מיין חלק וואס קומט מיר אין דעם אשם צו אין די חזה ושוק פון שלמים, ווארום מען טאר נישט אפשאצן, דאס איז ווערט אזויפיל, וועל איך נעמען דיין חלק אין מנחה פאר דער ווערט וואס דו וועסט נעמען פאר מיר אין פלייש, וואנען ווייס איך מ'קען דאס נישט? תלמוד לומר עס שטייט אין פסוק וכל מנחה יעדע מנחה אשר תאפה בתנור וואס ווערט געבאקן אין אויוון לכל בני אהרן תהיה איז די טייטש וכל מנחה אשר תאפה בתנור אז די מנחה דארף זיין לכל בני אהרן נישט צו זאגן אז עס וועט באלאנגען נאר צו איינעם און אויף דעם שטאט וועט ער נעמען פון אנדערע. יכול קאן איך מיינען ריכטיג, לא יחלקו מנחות כנגד זבחים, מען קאן נישט פונאנדערטיילן מנחות כנגד זבחים, זבחים ווערט אנגערופן די זאכן א בהמה וואס מען דארף עס שעכטן מיט א חלף דאס הייסט זבחים, זבחים קעגן מנחות קען מען נישט. טיילן, שלא קמו תחתיהם בדלות ס'איז דאך אמאל פארהאנען א קרבן עולה ויורד, א קרבן עולה ויורד איז ביי איינער וואס איז געווען טמא בשוגג איז אריינגעגאנגען אין בית המקדש, ער איז רייך ברענגט ער א חטאת, ער איז ארעם ברענגט ער שתי תורים, ער איז דלי דלות ברענגט ער א מנחה, קאן איך מיינען ריכטיג, מנחות כנגד זבחים קאן מען נישט טיילן ווייל ס'האט נישט קיין שום קאנעקשאן, שלא קמו תחתיהם בדלות ווען איינער איז ארעם, וואס ברענגט ער אנשטאט דעם זבח, אנשטאט דעם קרבן חטאת, ברענגט ער דאך עופות, אבער קיין מנחה קאן ער נישט ברענגען, דעריבער זאגן מיר אז דאס קאן נישט אויסטוישן דאס, אבל אבער קען איך מיינען יחלקו מנחות כנגד עופות, אז א חטאת עוף עסן דאך די כהנים, קען מען זיך צוטיילן א מנחה כנגד חטאת עוף, ער וועט זאגן אזוי, איך נעם דיין חלק וואס קומט צו דיר אין די מנחה, און דו וועסט נעמען מיין חלק אין דעם חטאת עוף, געטיילט האט מען נישט געטיילט צו אלע כהנים, מען האט געטיילט צו די כהנים וואס דעם טאג האבן זיי געטון די עבודה, ס'איז געווען איינגעטיילט משמורות, יעדע וואך א צווייטע משמר, און די משמר איז געווען איינגעטיילט אויף בתי אב, יעדן טאג א צווייטע בית אב. דעריבער קען איך זאגן, יחלקו מנחות כנגד עופות, שהרי קמו תחתיהם בדלות ווייל עס שטייט דאך ואם לא תשיג ידו לשתי תורים זאל ער ברענגען עשירית האיפה, ממילא האט איינס א שייכות צו דעם אנדערן, תלמוד לומר שטייט אין פסוק וכל נעשה במרחשת, יעדע זאך וואס ווערט געמאכט אין מרחשת, מרחשת ווערט אנגערופן די כלי אין וואס טו טוט מאכן די מנחה, לכל בני אהרן תהיה. דער פסוק איז מיר איבריג, ס'גענוג ס'זאל מיר שטיין כל מנחה לכל בני אהרן תהיה, וואס דארף ער נאר אויסרעכענען אלע מיני מנחות, צו גיין מרבה זיין נאך א זאך און נאך א זאך. יכול קען איך מיינען נאכדעם ווי כ'האב דעם וכל נעשה במרחשת לא יחלקו מנחות כנגד עופות, ער קען נישט זאגן נעם דו דעם עוף מיינעם און איך דיין מנחה, דאס קען ער נישט זאגן. שהללו מיני דמים, די חטאת העוף איז א ענין פון בלוט, והללו מיני קמחים, און די מנחות איז מעל, ממילא איז דאס באזונדערע זאכן, קען מען נישט בייטן דאס אויף דעם. אבל יחלקו עופות כנגד זבחים, ער וועט זאגן אזוי, דו נעם מיין חטאת העוף, און איך וועל נעמען אין דעם אשם דיין חלק פלייש, דאס קען איך מיינען קען מען.

ס'איז געווען אנדערע זאכן, מחבת איז א פייער פאן האט דער רבי געטייטשט אין חדר, דאס איז געווען א פלאכע פאן אין א סקאווראדע און האט מען דארט אריין געטון די מעל מיט אויל אז ס'איז פלאך און די פייער האט ווי מ'זאגט עס אויסגעבאקן ס'זאל זיין זייער הארט, איז מחבת איז א הארטע מנחה, מרחשת איז עס געווען אין א טאפ, אין א טאפ, דארט האט עס זיך נישט געבאקן ווי מען זאגט, נאר דארט האט עס געזאטן, איז עס געווען א ענין רוחש, קען איך מיינען, שטייט מיר על מחבת, יכול קען איך מיינען לא יחלקו מ'זאל נישט פונאנדערטיילן עופות כנגד זבחים, אה, דאס איז נישט גלייך עופות מיט זבחים, ריכטיג ס'ביידע מיני דם, אבער שהללו מעשיהם ביד, א בהמה דארף מען דעם עוף איז עס דאך די מליקה מיט א האנט, והללו און די זבחים איז דאך מעשיהם בכלי מען דארף עס שעכטן מיט א כלי, דעריבער זענען זיי ביידע נישט קיין גלייכע זאכן קען מען נישט בייטן דאס אויף דעם, אבל יחלקו מנחות כנגד מנחות, ער טענה'ט זיך איין מנחה קעגן דער אנדערע מנחה, ער זאגט אין דער מנחה נעם איך דיין חלק, אין א צווייטע מנחה וועסטו נעמען מיין חלק, שהללו והללו מעשיהם ביד, ביידע זאכן ביד געמאכט, תלמוד לומר שטייט נאך א איבריגע פסוק, וכל מנחה בלולה בשמן לכל בני אהרן, צו זאגן אז מנחות כנגד מנחות קען מען אויך נישט פונאנדערטיילן, יכול קען איך טאקע מיינען

וואס דארטן איז חרבה שטייט לא יצק און מען נעמט נישט לבונה לא יצק עליו שמן לכל בני אהרן תהיה. וויל צו איך זאגן אז אפילו די זעלבע מין מנחה קען מען אויך נישט פונאנדער טיילן איינס קעגן אנדערן. יכול קען איך מיינען לא יחלקו בקודש הקדשים, בקדשי קדשים קען מען נישט פונאנדער טיילן איין קרבן קעגן צווייטן, מנחה דאס איז קדשי קדשים. אבל יחלקו בקדשים קלים, אבער ביי קדשים קלים וואלט איך געוואלט מיינען אז דער כהן האט א זכות, און ער קען זאגן ער גיבט עס אוועק דעם אנדערן כהן, ער פארקויפט עס אים אז ער זאל אים אוועקגעבן א צווייטס. תלמוד לומר שטייט אין פסוק איש כאחיו, יעדערער זאל האבן גלייך ווי זיין ברודער, וסמיך ליה און דערלעבן שטייט אם על תודה, און תודה איז דאך קדשים קלים. כשם שאין חולקין בקדשי קדשים, אזוי ווי קדשי קדשים באלאנגט נישט צו אים, ער קען נישט בייטן מיט די חלקים, כך אין חולקין בקדשים קלים. איש, שטייט דארט איש כאחיו, איש חולק אפילו בעל מום, א בעל מום קומט אויך א חלק פון די קדשים, י. כאטש ער טאר נישט טון די עבודות, אבער ער האט געהאלפן צו די עבודה, מען האט געדארפן קלייבן די האלץ צו ס'איז נישט ווערמיקע, אפשינדן די קרבנות האבן זיי געקאנט, די עולה צושניידן אויף שטיקער האבן זיי געקאנט, שעכטן האבן זיי געקאנט, דא קומען זיי אויך א חלק. ואין הקטן חולק, א כהן א קטן באקומט נישט קיין חלק, ואפילו תם. ביז אהער איז א ברייתא וואס איז געווארן געלערנט אין תורת כהנים וואס איז דא געשטאנען דער ברייתא אז די סיי קדשי קדשים סיי קדשים קלים קענען נישט טשענדזשן פארוואס ווייל ס'באלאנגט נישט צו דעם כהן סתם ספרא מני ווי ווער גייט די תורת כהנים ווי ווער רב יהודה גייט עס ווי רב יהודה. והוא קאמר און ער זאגט דלית בו דין חלוקה כלל, ער זאגט אז ס'איז נישט דא אין דעם קיין דין חלוקה, שמע מינה איז א ראיה אזוי ווי ר' יוחנן האט געזאגט אז ר' יהודה האט געהאט חרטה, און ר' יהודה זאגט המקדש בחלקו בין בקדשי קדשים בין בקדשים קלים אינה מקודשת. אמר רב האט רב געפרעגט, וכרב מי לא תניא, האבן מיר דען נישט געלערנט ווי רב זאגט אז ס'איז יא געלט פון דעם כהן, וואס אונז מיר האבן געלערנט, הצנועים מושכים את ידיהם, דאס ווערט דערמאנט ביי דעם לחם הפנים, שטייט דארט אזוי, ווען די פערציג יאר וואס שמעון הצדיק איז געווען כהן גדול, איז געווען א ברכה אין לחם הפנים, יעדער כהן וואס איז געקומען אויף זיין חלק א כזית, איז אנדערע האבן עס אפגעגעסן און זענען געווען זאט, און אנדערע האבן אפילו אינגאנצן נישט געדארפן אפעסן און זענען געווארן זאט. נאכדעם איז געווארן געשיקט א קללה אין לחם הפנים, און ס'האט געקומען אויף יעדן איינעם כפול ווי א בין. א בין אזוי גרויס ווי א ארבעס איז הצנועים, די באשיידענע, מושכין את ידיהם. האבן זיך אוועקגעצויגן, זיי האבן מוחל געווען ווי מען זאגט דעם חלק, סיי ווי האבן זיי דאך גארנישט ניט וואס האבן זיך צו שטופן, והגרגרנים, און ווי מען זאגט איז די די די גרגרנים די פרעסער חולקין האבן זיך צוטיילט, האב איך געלערנט פשט, אז חולקין מיינט מען נישט ער האט באקומען זיין חלק, ווייל וואס האט ער האט באקומען א שטיקעלע ווי א בין, נאר מען מיינט סאו מ'האט זיך מ'האט עס אפגעשאצט, למשל ער האט איבערגעלאזט זיין חלק פאר דעם חבר, און אנשטאט דעם האט ער גענומען אויף א צווייטן ארט, זע איך דאך פון דעם אויך אז ס'דא א דין חלוקה, און ווי ווער גייט עס? ווי רבי יוסי קען דאך עס נישט גיין. ווייל רבי יוסי האלט דאך אז ס'איז נישט ממונו, לא הוי קידושין, מוז איך דאך זאגן, אז ווי ווער גייט דאס? אזוי ווי רבי יהודה זע איך דאך ווי רב, וואס רב זאגט אז רבי יהודה האט נישט מודה געווען, און רבי יהודה האלט אלץ אז הוי קידושין. ענטפערט די גמרא, מאי חולקין, דאס וואס דא שטייט חולקין מיינט מען חוטפין, אין אמת'ן טאר מען נישט גיין זאגן איך נעם דיינס און דו וועסט נעמען א צווייטן ארט מיינס, נאר דאס ווארט חולקים מיינט מען מ'האט געכאפט, ער האט גענומען זיין חלק וואס קומט אים, און ער האט געכאפט די חלק פון זיין חבר, דאס וואס שטייט אנדערע ערטער מ'האט זיך צוטיילט, הנכנסים חולקים בצפון, דארט מיינט מען די חלק וואס איז אים געקומען, דארט רעדט מען ווען ס'איז נאך געווען א ברכה, אבער דא דאס ווארט חולקים מיינט מען זיי האבן געכאפט, ער האט געכאפט זיינס מיטן חבר'ס, כדקתני סיפא, ווי עס שטייט אין דער סיפא מעשה באחד שחטף חלקו, עס איז געווען א מעשה ווי איינער האט געכאפט זיין חלק וחלק חברו, דער חלק פון זיין חבר, והיו קוראין אותו האט מען אים אנגערופן בן חמצן עד יום מותו. מ'האט דעם מענטש וואס האט געכאפט זיין חלק און חלק חברו גערופן בן חמצן ביז דעם לעצטן טאג פון זיין לעבן, חמצן איז דער טייטש כאפער, חמסן הייסט אויך כאפער, נאר חמסן מיינט מען מ'כאפט. און מען באצאלט געלט, ווי רש י האט געזאגט דף נ ב עמוד א' סוף עמוד, און חמצן הייסט מען כאפט די זאך און מען באצאלט נישט, רש י. אמר רבה בר רב שילא מאי קרא, ווי האב מיר א פסוק אז חמצן איז די זעלבע לשון ווי חמסן דער וואס כאפט? שטייט אין פסוק, אלוקי פלטני ראטעווע מיך מיד רשע, פון די האנט פון א רשע, מכף מעול, פון דעם וואס טוט עוולות, וחומץ, און ער טוט רויבן. זעה איך דאך אז חומץ איז א לשון כאפן, רבא אמר רבא זאגט מהכא פון דעם פסוק, למדו היטב, לערנט צו טון גוטס, דרשו משפט, טוט פארשן משפט, אשרו, איר זאלט שטארקן חמוץ דעם נגזל, דער וואס איז געווארן געכאפט, דער ביי וועמען מען האט צוגענומען די זאך. תוספות פרעגט דא א, פארוואס האט מען פונקט דעם מענטש גערופן בן חמצן? אלע האבן דאך געכאפט, שטייט דאך גרגרנים האבן געכאפט, וואס זשע עפעס פונקט דעם האט מען גערופן חמצן מער פאר אנדערע, ענטפערט אויף דעם תוספות, ווייל ער האט געכאפט דעם חלק פון א גרגרן פון א פרעסער וואס איז געווען ווי ער, די אנדערע האבן נאר געכאפט פון דעם חלק פון די צנועים, וואס די צנועים זענען אוועק נישט גען מושכין ידיהם, זיי האבן נישט גענומען. האבן די אנדערע גרגרנים עס געכאפט, אבער דו גייסט כאפן פון א צווייטן גרגרן, דעמאלט האט מען גערופן שוין בן חמצן, רש י. אין דער משנה האבן מיר געלערנט מעשר שני, אז איינער איז מקדש א פרוי מיט מעשר שני, בין בשוגג, סיי ס'איז געווען שוגג, זיי האבן נישט געוואוסט ס'איז מעשר שני פירות, בין במזיד צי זיי האבן געוואוסט ס'איז פירות פון מעשר שני לא קידש ווערט זי נישט מקודש, דברי ר' מאיר אזוי לערנט ר' מאיר ווייל ר' מאיר לערנט אז מעשר שני איז ממון גבוה ס'נישט זיין זאך, רב יהודה אומר, רב יהודה זאגט, שוגג לא קידש, מזיד קידש. רב יהודה לערנט אז מעשר שני איז ממון הדיוט, איז דאך זייער גוט, פארוואס רב יהודה לערנט מזיד קידש, פארוואס שוגג לא קידש, זאגט די גמרא ווייטער, פרעגט די גמרא, מנא הני מילי, פון וואנען ווייסט רבי מאיר זיין דין צו זאגן אז מעשר שני איז ממון גבוה? אמר רב אחא בריה דרבא, משמיה דגמרא, משמיה דגמרא הייסט אזוי האט מען דאס באשטימט אין דער גמרא וואס מען האט געלערנט, און ס'איז געווען שגור די זאך בפי בני בית המדרש שטייט אין פסוק וכל מעשר הארץ, יעדע מעשר וואס טוסט געבן פון דער ערד מזרע הארץ מפרי העץ, איז לשם הוא ס'איז צום אייבערשטן, קודש לשם, טייטש איך, קודש הוא, לשם, ס'איז נאר הייליג לשם, דאס באלאנגט צו דעם אייבערשטן, ולא לקדש בו אישה, אבער מיט דעם מקדש זיין א פרוי קען מען נישט, האב איך יעצט געלערנט פשט, ווייל עס ווערט דערמאנט ביי מעשר דער שם, הייסט עס איז דעם אייבערשטנ'ס זאך, פרעגט די גמרא, הרי תרומת מעשר. פריער האבן מיר גערעדט פון מעשר שני, דא רעדן מיר תרומה וואס מען טוט אפשיידן פון מעשר ראשון, ווען מען גיט אוועק דעם מעשר ראשון צו דעם לוי, דארף דער לוי אפשיידן מעשר מן המעשר אוועקגעבן דעם כהן, דאס ווערט אנגערופן תרומת מעשר, דכתיב, שטייט אין פסוק, כן תרימו גם אתם, אזוי זאלט איר אויך אפשיידן. תרומת השם, ווערט דא דערמאנט אויך דאס ווארט השם, דארף דאך לויט דיר אויסקומען אז אויב עס שטייט דער שם אז דאס איז דעם אייבערשטנ'ס א זאך און דער מענטש עס באלאנגט נישט צו דעם מענטש, דארף אויסקומען אז מען קען מיט דעם נישט מקדש זיין א פרוי, ותנן מיר האבן געלערנט המקדש בתרומה, איינער איז מקדש מיט תרומה, ס'איז נישט קיין חילוק צי תרומה גדולה וואס דער ישראל גיט דעם כהן, ס'איז נישט קיין חילוק צי תרומת מעשר מקודשת, איז זי יא מקודש? ענטפערט די גמרא, ס'איז דא א חילוק. דארט נאר ביי מעשר שני שטייט קודש הוא לשם. אבער דא ביי תרומת מעשר שטייט תרומת השם, דלא כתיב ביה ס'איז שטייט נישט לשם. דארט ווי עס שטייט לשם הייסט עס עס באלאנגט צום אייבערשטן, אבער דא ווי עס שטייט אין פסוק תרומת השם איז א אנדער טייטש, די תרומה, די תרומת השם וואס דער אייבערשטער האט געהייסן מען זאל איר געבן. פרעגט די גמרא, דו זאגסט אז א חילוק פון השם ביז לשם, אז דא ווי שטייט תרומת השם מיינט מען די תרומה דער אייבישטער האט געהייסן געבן, און דא ווי שטייט לשם מיינט מען אז עס באלאנגט צום אייבישטען. והרי חלה, גיב א קוק ביי חלה, דכתיב בה ביי חלה שטייט תתנו לשם, שטייט דאך שוין דא דערמאנט דאס ווארט לשם דארף אויסקומען לדידך אז עס באלאנגט צום אייבערשטן, ותנן, מיר האבן געלערנט המקדש בתרומות מקודשת, אז מען איז מקדש מיט תרומה, יעדע זאך וואס ווערט אנגערופן תרומה מען איז מיט דעם מקדש איז מען מקודש, חלה ווערט דאך אויך אנגערופן תרומה, שטייט מראשית אריסותיכם תתנו לשם תרומה, ענטפערט די גמרא, דלא כתיב ביה קודש, ביי מעשר שני שטייט קודש לשם, אבער דא ביי חלה שטייט טאקע לשם אבער עס שטייט נישט קודש. אין אמת'ן גלייך אין אנפאנג ווען מען האט געזאגט דעם טעם האט מען געזאגט ווייל עס שטייט די דריי ווערטער קודש הוא לשם, נאר ער האט נישט פארשטאנען וואס ער מיינט, פריער האט ער געמיינט דער לשם, יעצט האט ער אים געזאגט קודש, האט ער געמיינט אז ער מיינט צו זאגן, אז קודש אליין, דאס מיינט אז ס'באלאנגט צום אייבערשטן. וואס איז טייטש דאס ווארט קודש? קודש איז די טייטש מובדל, אפגעטיילט. האט געפרעגט די גמרא, דו זאגסט אז דא וואו שטייט קודש דעמאלט איז עס ממון גבוה, והרי שביעית ביי די פירות פון שמיטה דכתיב בה דארטן שטייט יובל הוא קודש תהיה לכם, דער פסוק שטייט דאך ביי יובל, נאר די יובל מיט שמיטה האבן די זעלבע דינים. ווערט דאך דארט דערמאנט דאס ווארט קודש, דארף דאך לויט דיר ארויסקומען אז מ'איז מקדש א אישה מיט פירות שביעית זאל זי נישט ווערן מקודש. ותנן, מיר האבן געלערנט המקדש איינער איז מקדש א פרוי בפירות שביעית מקודשת, אין אמת'ן נישטא קיין אזא משנה אז מקדש בפירות שביעית מקודשת. בפירוש שטייט עס נישט אין דער משנה אז מקדש בפירות שביעית מקודשת, נאר מיר האבן דאך פריער געלערנט דף נ' עמוד ב', א מעשה איז געוועזן איינער האט געקליבן כלכלה של פירות, ווען ס'איז געווען פון שמיטה האבן די חכמים געזאגט אז איז מקודש, אין אחיות מקודשות און נכריות מקודשות, דאס זאגט ער שטייט דאך איז יא מקודש כאטש עס שטייט קודש, ענטפערט די גמרא דלא כתיב ביה לשם ס'דארף זיין ביידע זאכן אי קודש אי לשם דא

ראשית תבואתו, זיי זענען גלייך ווי די תרומה, ותנן מיר האבן געלערנט המקדש בתרומה מקודשת, און דארט שטייט דאך ווי ביי ראשית תבואתו שטייט דאך דערמאנט קודש ישראל לשם, זאגט די גמרא פון דא איז א קשיא, ההוא בישראל כתיב, די אידן ווערן אנגערופן קודש לשם, אבער תרומה ווערט דאך דא נישט דערמאנט אין פסוק, פרעגט די גמרא, ולאו ממילא שמעת מינה, איז דען נישט ממילא א ראיה אז תרומה איז אויך קודש לשם, אז דער פסוק זאגט קודש ישראל לשם און זיי זענען גלייך ווי ראשית תבואתו, ראשית תבואתו ווערט אנגערופן דאס די ערשטע זאך וואס מען גיבט אוועק פון די תבואה, די ערשטע זאך איז די תרומה, הייסט עס אז די אידן זענען גלייך ווי תרומה, זע איך דאך אז תרומה איז אויכעט קודש לשם. תרגמה רבין סבא קמיה דרב, האט רבין סבא עס מפרש געווען פאר רב'ן, אמר קרא הוא, ביי מעשר שטייט אויכעט דערמאנט דאס ווארט הוא, שטייט קודש הוא לשם. זאגן מיר בהוייתו יהא אז קודש הוא לשם, אז דאס באלאנגט שטענדיג צום אייבערשטן, ס'איז שטענדיג ממון גבוה, דעריבער זאגט ר' מאיר אז מעשר שני איז נישט זיינס קיין זאך, ס'ממון גבוה און מ'קען מיט דעם ניט מקדש זיין קיין פרוי, רש י. אין דער משנה האט מען געלערנט בהקדש, איינער האט מקדש געווען א פרוי מיט הקדש וואס מ'האט עס מקדיש געווען ביי בדק הבית, במזיד, אז מ'האט געוואוסט ס'איז הקדש, קידש, איז זי מקודש, בשוגג, אז מ'האט נישט געוואוסט ס'איז הקדש, לא קידש, איז זי נישט מקודש, דברי ר' מאיר, אזוי לערנט ר' מאיר, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט, בשוגג קידש, בשוגג אז מען האט מקדש געווען מיט הקדש איז קידש, במזיד לא קידש, במזיד איז די קידושין נישט קיין קידושין. רבי יהודה לערנט די פארקערטע וואס רבי מאיר לערנט. אמר רבי יעקב, האט רבי יעקב געזאגט, שמעית מינה דרבי יוחנן, איך האב געהערט פון רבי יוחנן, תרתי, דעם טעם פון צוויי זאכן אין דער משנה. פון וועלכע צוויי זאכן? שגגת מעשר דרבי יהודה, רבי מאיר האלט מיט מעשר שני במזיד קידש, זע איך דאך פון דעם א אז ער האלט אז ס'ממון בעלים, וואס איז דער טעם וואס ער האלט אז בשוגג לא קידש? האב איך דאס געהערט פון ר' יוחנן, און כ'האב אויך געהערט שגגת הקדש דרבי מאיר, ר' מאיר האלט דאך אז ביי מזיד מ'האט מקדש געווען א פרוי מיט הקדש איז דאך יא קידש, פארוואזשע לערנט ער בשוגג לא קידש? שניהם, ביי דיע ביידע, ביי שגגת מעשר לויט ר' יהודה, און ביי שגגת הקדש לויט ר' מאיר'ן, אין אישה מתקדשת בהם, שטייט אין דער משנה אז זיי האלטן א פרוי ווערט נישט מקודש, האב איך געהערט אויף דיע ביידע זאכן די טעמים. חדא, ביי איינעם האב איך געהערט דעם טעם, לפי שאין אישה רוצה, ס'איז בשוגג, די פרוי זאל געווען וויסן אז ס'איז אזוי, וואלט זי דאס נישט גענומען לשם קידושין, ממילא איז דאס קידושי טעות. וחדא ביי איינס פון די צוויי זאכן האב איך געהערט דעם טעם, לפי שאין שניהם רוצים. ס'איז בשוגג, ביידע ווילן נישט, נישט ער וויל און נישט זי וויל, וואס איז דער חילוק? סיי ווי, אפילו נאר זי וויל נישט, איז דאך עס אויכעט קידושי טעות. נו, ס'כאפט א חילוק אויב איך האב איר פריער בודק געווען בשעת קידושין און זי האט געזאגט איר ארט נישט די זאך, איז אויב איך זאג דער טעם איז ווייל ביידע ווילן נישט, איז דאס וואס זי באשטייט איז דאך נאך נישט גענוג, אבער ביי אים איז דאך עס א טעות, עס זאל געווען אזוי אויב וויסן אז ס'איז א שגגת מעשר צו שגגת הקדש, מיר וועלן זען ווייטער, וואלט ער דאך נישט מקדש געווען, אבער אויב מיר וועלן זאגן אז די הקפדה איז נאר פון איר, און אויב איך האב איר פריער געפרעגט און זי זאגט כ'ווייס אז איר ארט נישט אז ס'איז שגגת מעשר, צו ס'איז שגגת הקדש, מיר וועלן זען ווייטער, איז זי יא מקודש, ווייל דער מאן ארט דאך נישט. דא האב איך געהערט ביי איינעם ווילן ביידע נישט, און ביי איינעם וויל זי נישט, וואס הייסט? כ'האב דאך צוויי זאכן, שגגת מעשר לערנט ר' יהודה זי נישט מקודש, און שגגת הקדש לערנט ר' מאיר איז זי נישט מקודש, און ביי איינעם איז דער טעם וואס ביידע ווילן נישט, און ביי איינעם איז דער טעם זי וויל נישט, אבער ולא ידענא און איך ווייס נישט הי מינייהו ביי וועלכע פון זיי טוט מען אנהענגען ווייל די פרוי וויל נישט, און וועלכן טו איך אנהענגען ביידע ווילן נישט. אמר רבי ירמי', האט רבי ירמי' געזאגט, ניחזי אנן, מיר קענען אליין פארשטיין. מעשר, אויב מען האט איר מקדיש געווען, מקדש געווען, מיט מעשר שני, מעשר שני טאר מען דאך דא נישט עסן, מען דארף עס ארויס טראגן ירושלים, מען טוט עס אויסלעזן, דארף מען ארויף טראגן דאס אין ירושלים, איז א טרחה, איהי לא ניחא לה, זי וויל נישט, משום טירחא דאורחא, ווייל זי האט דאך א טרחה זי דארף עס גיין ארויפטראגן ירושלים, אבער איהו, ער, וואס איז, ניחא ליה, ער איז צופרידן, דניקני איתתא, ער וועט קונה זיין א אישה, ממילא, וואס הייסט אן א טרחה, עס איז דאך נאך לייכטער, דארף ער נישט געבן קיין זאך, א זאך וואס ער דארף ארויפטראגן. ממילא איז א סברא צו זאגן, דעריבער האלט רבי יהודה אז מ'איז מקדש א פרוי מיט מעשר שני בשוגג לא קידש ווייל זי וויל נישט, אלא הקדש, ווען ער איז מקדש א פרוי מיט הקדש איז אויב מיר זאגן די קידושין זענען קידושין איז דאך דא די דין ווען מ'איז מועל אין הקדש גייט די זאך ארויס לחולין, עס גייט אוועק פון דער זאך דער הקדש, ביי הקדש איז די זאך תרוייהו לא ניחא להו, נישט ער וויל און נישט זי וויל, ביידע ווילן נישט, דנתחיל הקדש אז די הקדש זאל ווערן וואכעדיג, אז ס'זאל ווערן די זאך אויס הקדש על ידייהו דורך זיי, ווייל דער פסוק רופט זיך דאך אן מעלה מעל, אז איך זאג די קידושין זענען קידושין, הייסט עס אז די קידושין זענען ארויסגעגאנגען מרשות גבוה, און ס'איז אריינגעקומען לרשות חול, אזא זאך וויל קיינער נישט. אויב אזוי איז דאך עס האט דאך רבי ירמי' זייער גוט געזאגט, פאר רבי יעקב, פארוואזשע האט ווידער רבי יעקב געזאגט אז ער ווייסט נישט ווי דער טעם איז, ביידע ווילן נישט, און ווי דער טעם איז וואס זי וויל נישט, מיר האבן דאך א איינפאכע סברה צו זאגן אז ביי מעשר איז זי וויל נישט, און דער מאן ארט נישט וואס איז געווארן מקודש מיט מעשר שני, און ביי הקדש ווילן ביידע נישט. רבי יעקב זאגט, רבי יעקב אמר, איפכא מסתברא, ס'קען אמאל זיין א פארקערטע סברא אויכעט, אז ביי הקדש איז די טייטש, זי וויל נישט און אים ארט נישט, און ביי מעשר שני ווילן ביידע נישט. מי לא איכא למימר, קען איך דען נישט זאגן, מעשר איהי לא ניחא לה, מעשר וויל זי נישט, משום טירחא דאורחא, ווי מ'האט פריער געזאגט, זי דארף האבן אלזא א טרחה ביז ארויף אין ירושלים, איהו ער, דער מאן, איז אויכעט לא ניחא ליה, ער איז אויך נישט צופרידן, משום אונסא דאורחא, אויפן וועג קען עס גיין פארלוירן ביי איר, ווייל ס'איז שכיח גיכער אז ביי א פרוי זאל עס אוועקקומען ווי ביי אים, זאגט דא דער רש"י צוויי פשטים, אז די מעשר שני איז דא אויך נישט ווערט קיין פרוטה, ווען וועלן ווערן קידושין? ווען עס וועט קומען אין ירושלים, קומט אויס אז אויב עס קומט אוועק אינמיטן וועג, ווער דארף ליידן פון דעם? זי איז דאך אויף דעם א שומר חינם, אויב אזוי ביי די אונס פון וועג וועט דאך ער ליידן, און ער וויל נישט אז עס זאל דורכגיין דורך די פרוי ווייל ביי איר קען דאך עס אוועקקומען, נאך זאגט דער רש"י, אפילו מיר ווילן זאגן אז דער אונס, די אחריות פון דעם אונס ליגט אויף אים, ס'קען דאך זיין ער האט איר מקדש געווען מיט מאה כורים פון מעשר שני, וואס אפילו חוץ לירושלים איז עס אויך ווערט א פרוטה, אבער ס'קען דאך פון איר אוועקקומען זאל טאקע זיין ער וועט נישט דארפן באצאלן פאר דעם, ווייל ס'האט דאך שוין דא בגבולין אויך די ווערט א פרוטה, אבער זי וועט אים פארווארפן, זע נאר, דו'סט מיר מקדש געווען מיט אזיין זאך, וואס איך האב עס געדארפן ארויפטראגן, און די זאך איז פון מיר אוועקגעקומען. דעריבער איז ביי מעשר שני זענען ביידע נישט צופרידן.

ער וועט איר נישט מקדש זיין מיט דעם הקדש, וועט ער דאך איר מקדש זיין מיט א היתר'דיגע זאך, וואס וואס דארף זי דאס אז זאל זי זאל זיין א גורם אז די הקדש זאל זאל ווערן חולנ'דיג? אלא אבער איהו ער, מי לא ניחא ליה ארט אים דען דאס נישט דניקני איתתא ממילא וואס ארט עס אים איז ער קונה א פרוי ממילא, און רש"י איז מוסיף כאטש ער וועט דארפן באצאלן צו הקדש און יעצט האט ער נישט קיין געלט איז ער צופרידן פון הקדש. דא טייטש איך אנדערש די ווערטער דנתחיל. פריער האב איך געטייטשט דנתחיל אז ס'ווערט אפגעטון אזא אן עבירה אז הקדש גייט ארויס לחול, דעמאלט איז דאך די סיבה ווילן דאך ביידע נישט. יעצט טייטש איך אזוי, נישט עס האנדלט זיך וועגן דער עבירה, די הארבקייט פון די עבירה, זי וויל נישט פארוואס זאל זי נעמען א איסר'דיגע זאך אז ער וועט נישט געסן, ער וויל איר מקדש זיין זאל ער געבן א היתר'דיגע זאך, אבער ער האט יעצט נישט קיין געלט, ער וועט טאקע שפעטער דארפן באצאלן צו הקדש, אבער דערווייל ער וויל אויף ווי מען זאגט אריינכאפן. בעא מיניה רבא מרב חיסדא, רבא האט געפרעגט א שאלה פון רב חיסדא, אישה אין מתקדשת, אויב מ'האט מקדש געווען א פרוי בשוגג מיט הקדש, מיט א זאך וואס איז הקדש בדק הבית, לערנט דאך רב מאיר אז די פרוי איז נישט מקודש. מעות מהו שיצאו לחולין, צי ווערן די געלט חולין, ממילא די געלט ווערן חולין, רופט זיך עס אז ער האט מועל געווען אין הקדש, און ער וועט דארפן ברענגען אשם מעילות, ווי דער דין אז איינער טוט מוציא זיין א זאך פון הקדש לחולין ברענגט ער אשם מעילות. אמר ליה, האט רב חיסדא געזאגט צו רבא'ן, אישה אין מתקדשת, אויב די פרוי ווערט נישט מקודש, מעות היאך יצאו לחולין, וויאזוי ווערן די געלט חולין. ווען איך זאג זי ווערט מקודש, גייט די געלט ארויס פון רשות הקדש און ס'קומט אריין צו איר רשות. דארף ער ברענגען אשם מעילות, אבער אז די קידושין זענען נישט קיין קידושין, באקומט ער דאך צוריק די געלט, איז די געלט נישט ארויסגעגאנגען פון רשות הקדש. בעא מיניה רב חייא בר אבין מרב חיסדא, רב חייא בר אבין האט געפרעגט פון רב חיסדא'ן, במכר מאי? איינער האט בשוגג גענומען געלט, האט געמיינט ס'איז חולין'דיגע געלט און ס'איז געווען הקדש געלט, און ער איז געגאנגען און האט געקויפט א זאך. ווי וועט זיין לויט ר' מאיר'ן אויב מ'איז מקדש א אישה בשוגג, לערנט דאך ר' מאיר זי איז נישט מקודש בשוגג מעות הקדש, וויל איך וויסן ביי א מכר אמר ליה, האט ער אים גענטפערט, אף במכר לא קנה, ביי מכר איז אויך דא די זעלבע סברה, די געלט גייען נישט ארויס לחולין, און מען איז נישט קונה דעם מכר, אויב אזוי ווען זשע דא לויט ר' מאיר'ן דער דין מעילה? שטענדיג זעמער דאך געוואוינט צו זאגן אז איינער גיט אויס געלט פון הקדש ברענגט ער א קרבן. אבער לויט ר' מאיר אז מיר זאגן דער מכר איז נישט קיין מכר ווען איז דא דער דין מעילה, דער דין מעילה איז פארהאנען ווען איינער וועט אויפעסן א זאך פון הקדש אדער וועט האבן א צווייטע הנאה פון הקדש דעמאלט איז דא דער דין פון מעילה אבער אזוי יא איז נישט דא דער דין פון מעילה. איתיביה האט ער אים געפרעגט א קשיא, ס'איז דא א דין ווען דער גבאי פון הקדש האט געהאט ליגן געלט פון הקדש, ער האט געמיינט ס'איז חולין'דיגע געלט און ער האט עס געגעבן צו באהאלטן איינעם, און ס'איז געווען פארבינדן, טאר מען זיך נישט מיט דער זאך באנוצן? איז אויב יענער געגאנגען און האט זיך יא באנוצט, און דאס האט דאך הקדש געלט, איז דער וואס האט זיך באנוצט מיט דיע געלט, דער דארף ברענגען אשם מעילות. ס'איז נישט קיין חילוק צו ר'האט עס געגעבן צו א באלבאס צו האלטן, צו ר'האט עס געגעבן צו א שולחני, צו א באנקיר האט דאס זעלבע דין. ווי איז אבער אז ר'האט געגעבן די געלט צו באהאלטן אויפגעבינדענע, כאפט א חילוק צו וועם ער האט עס געגעבן, האט ער עס געגעבן צו א באלבאס טאר ער עס נישט נוצן, סתם א באלבאס ניצט די געלט וואס ער האט דעריבער, אויב ער האט עס יא געניצט און דארף ער, האט ער מועל געווען דארף ברענגען א קרבן. ווי איז אבער ער גיט עס א שולחני? שולחני הייסט דער וואס טוט ביזנעס מיט געלט, און ער האט עס דאך אים געגעבן אפגעבינדענע, איז גלייך ווי ער האט אים געגעבן רשות ער זאל עס ניצן, און אויב ער האט עס געניצט, ווער איז מועל? איז מועל די גזבר. יעצט איז מיר דא דא א שאלה, א סטאר קיפער, דער וואס ער האט א סטאר, וואס איז זיין דין? צו זיין דין איז ווי א שולחני? ער טוט נישט קיין ביזנעס מיט קיין געלט, אבער ער דארף קויפן סחורה, דארף ער דאך האבן אמאל געלט, אדער מיר וועלן זאגן די סחורה באקומט ער אויף קרעדיט, מערסטנטייל, ער האט נישט קיין רעכט צו נוצן, שטייט דארטן חנווני, אויב מ'האט געגעבן די געלט צו באהאלטן אפגעבינדענע צו א חנווני, כבעל הבית דברי ר' מאיר, לערנט ר' מאיר דעם זעלבן דין ווי א בעל הבית, ווייל ער איז מועל, ווייל דער חנווני דארף נישט אזוי האבן קיין געלט האט ער אים נישט געגעבן די געלט ער זאל עס נוצן,

און מר סבר, און ר' מאיר לערנט חנווני האט דעם דין כבעל הבית א חנווני ווען מען גיט אים אפגעבינדענע געלט גיט מען אים נישט קיין רשות ער זאל עס ניצן דעריבער אויב ער ניצט עס איז ער מועל אבל דכולי עלמא אבער אלע האלטן אם הוציא מעל, אז איינער האט מועל, אויב מען האט מועל געווען די געלט פון הקדש, האט מען מועל געווען, די שאלה איז נאר ווער איז מועל, אבער אלע האלטן מען איז מועל, איז דאך א קשיא, פריער האבן דאך מיר, האבן מיר געזאגט אז ווען איז מען מועל לויט ר' מאיר'ן דווקא ווען מען עסט די זאך פון הקדש, אדער מ'האט א צווייטע הנאה פון הקדש, אבער אויב מ'קויפט עפעס א זאך פאר די געלט פון הקדש איז מען נישט מועל, און דא זעהן מיר דאך אז די חנווני צו צו די בעל הבית צו די שולחני איז מען דאך אלץ מועל לויט ר' מאיר'ן הלכה. ענטפערט די גמרא, ר' מאיר לדבריו דר' יהודה קאמר, ר' מאיר זאגט דאס צו ר' יהודה, לדידי, איך אליין לערן אם הוציא נמי לא מעל, איך לערן אפילו מען גיט אויס די געלט מען קויפט פאר דעם עפעס, האט קיינער נישט מועל געווען, מיט דעם וואס מען קויפט א זאך פאר געלט גייט די זאך נישט ארויס לחול, ווי די געלט געפינט זיך איז דאס נאך אלץ ברשות הקדש, האט מען דאך נישט מוציא געווען געמאכט לחול א הקדש לחול האלט איך מ'איז נישט מועל באוכלים ער האט אויפגעגעסן א זאך פון הקדש אדער ס'איז געווען איינער האט מקדיש געווען א בעט פאר הקדש און איינער האט זיך דארט אוועקגעלייגט הנאה איז ער מועל אלא לדידך לויט דיר וואס די לערנסט אז ביי געלט גייט אויך אן די דין פון מעילה, אודי לי מיהא, זיי מיר כאטש דאס מודה אז די גבאי איז נישט מועל, דחנווני כבעל הבית אז די חנווני איז מועל נישט די גבאי, ווייל די חנווני האט נישט געהאט קיין רעכט צו נוצן די געלט.

און אז הויז איבער זאגט דער טעם פון ר' מאיר וואס ער זאגט הקדש במזיד מתחלל ווייל ומעלה מעל מעל מיינט מען א שינוי און מען מיינט במזיד א ראיה אויף דעם וואס שטייט ביי דער סוטה איש כי תשטה אשתו ומעלה מעל דארט מיינט מען דאך אויך במזיד איז די זעלבע וואס שטייט מעל ביי הקדש מיינט מען אויך במזיד רשי.